דערנאך איז אריינגעקומען אין שטוב דבורה'לע די באלעבאסטע פון האטעל מיט נאך א אידל וואס גייט קורץ אנגעטון און האלט א שטעקעלע אין די האנט, דבורה'לע מיטן אידל האבן זיך געסעודעט מיטן אלטן תרח און קאנאריקן אין א ווינקל שטוב, דערנאך איז דבורה'לע צוגעגאנגען צו מרין, האט זיך געשפילט מיט אירע האר, געשמייכלט צו איר, געקוסט זי און דערביי עפעס גערעדט. דערווייל האט איר די אלטע מכשפה די האר גלייך געמאכט, אן אנדער קאפטל ארויפגעווארפן אויף איר, מערי האט זיך געלאזט, און איר פנים האט געפלאמט. קאנאריק האט דאס שטיבל צוגערוימט, אוועקגענומען די פלאש אייל און באהאלטן אין א ווינקל, דאס אידל מיטן שטעקעלע אין דער האנט האט גוטמוטיג געשמייכלט און איז ערגעץ וואו פארשוואונדן. מאטקע האט זיך אנגעשטויסן, אין וואס דא האנדלט זיך? דאָס האַרץ האָט אים אָנגעהויבן קלאַפּן, הענט און פֿיס האָבן אים געציטערט, און עפּעס האָט אים גענאָגט בײַם האַלדז און אינעװײניק אין האַרץ. אַלץ איז אים געװאָרן מיט אַ מאָל אַלץ אײנס, מעג דאָס גאַנצע הױז מיט אַלע מענטשן, װאָס זײַנען דערינען, אײַנגעזונקען װערן, און ער מיט זײ, נאר ער איז נייגעריג געווארן וואס דא וועט ווייטער פארקומען. דערווייל איז דאס אידל מיטן שטעקעלע און גוטן שמייכעלע צוריק געקומען, און מיטגעבראכט מיט זיך א הויכן גוי מיט אפאר גרויסע וואנצעס, וועלכער איז געווען אנגעטון ווי א שררה. דער גוי האט זיך אביסל געשעמט, געבויגן זיך און אלעמען געגריסט, דבורה'לע מיט איין רינגעלע אין אויער האט דעם גוי פארבעטן צום טיש, דער אלטער תרח האט צוליב דעם גוי א ראק אנגעטאן און קאנאריק האט אויך געשמייכלט, נאר מערי האט זיך ניט געוויזן. זי האט זיך באהאלטן ערגעץ-וואו. דבורה'לע פירט מערי'ן ארויס פון ווינקעלע, כאטש מערי ווערט זיך און פירט זי צו צום טיש צום גוי. דער גוי בייגט זיך פאר איר, גיט איר די האנט, און דבורה'לע זעצט זיך אוועק מיט מערי ביים טיש. באלד ברענגט מען אריין ביר, מען גיסט אן גלעזער, עמיצער נעמט ארויס א טאליע קארטן און מען הייבט אן קארטן שפילן. מאטקע האט זיך שוין מער נישט געקענט איינהאלטן, ער האט געוואלט אריינשפרינגען דורכן פענסטער, ער האט זיך אבער צוריקגעהאלטן. ער איז אראפ און איז אריין אין שטוב צו די קונצנמאכערס. די שטוב איז אבער געווען פארשלאסן. האט ער אנגעקלאפט, געטראכט זיך, זאל געשען וואס עס וויל. פון אינווייניג האט מען געפרעגט, ווער איז דארט? ער האָט געענטפֿערט אויף אַ הויך קול, איך, מאָטקע. אינעווייניק האָט מען עפּעס גערעדט, צום סוף האָט מען אים געעפֿנט. געעפֿנט האָט אים קאַנאַריק, צוהאַלטנדיק די טיר, און געפֿרעגט אים, וואָס ווילסטו? וועסט שפּעטער געוואויר ווערן, האָט מאָטקע אויפֿגעריסן די טיר און איז אַריין. אָ, דאָס איז דער יונגער שפּאַניער, דער, וואָס האָט היינט דעם וועט געוווּנען. זייער שיין, זייער שיין! האָט אים דער פּאָלאַק מיט די גרויסע וואָנצעס געפּאַטשט בראַװאָ מיט די הענט. איך װעל אים באַלד קײן װאַרשע נעמען, ער זאָל זיך ראַנגלען מיט בישקען, זאָגט דער אַלטער תּרח, װײַזנדיק אױף מאָטקען. צו װאָס ביסטו אַרײַנגעקומען? װאָס זוכסטו? מע װעט דאָך די פֿערד אַרױסגנבֿענען! זאָגט ער הינטן אַרום צו מאָטקען. זאָל ער גײן, װײַזט מאָטקע אױף קאַנאַריקן, איך װיל דאָ זײַן. לאָז אים זײַן, מאַכט די אַלטע מכשפֿה. דער שפּאַניער װעט אפֿשר אַ גלאָז ביר טרינקען מיט אונדז. פּראָשע! גיסט אים אָן דער פּאָלעק אַ גלאָז ביר. מאָטקע האָט זיך פֿאַרשעמט און געמאַכט מיט דער האַנט אױף ניט, דאָך האָט ער אױסגעטרונקען. דאָס איז דאָך דאָס קינד, קוקט אָן די הענטעלעך, רירט אים אָן זאַנפֿט בײַ דער האַנט דבֿורהלע און גיט אים אַ גנבֿישן װוּנק. מאָטקען איז געװאָרן, װי מע װאָלט אים מיט אײל באַשמירט, ער איז רױט פֿאַרשעמט געװאָרן און גנבֿיש צוריק געװוּנקען צו איר. דערװײַל איז דאָס שפּיל אין קאָרטן ווייטער געגאַנגען, אָן מאָטקען האָט מען פאַרגעסן, דער וואונק פון דבורה'לען האָט אים ווי באַרוישט און געמאַכט אים פאַרגעסן אָן דעם גוי און אָן מאַרין, וועלכע איז געזעסן ווי אַ פרעמדע ביים טיש און צוגעקוקט זיך צום שפּיל. מאָטקע האָט געקוקט אויף דבורה'לען, געוואָלט כאַפּן אירס אַ בליק, נאָר דאָס ווייבל האָט ווי פאַרגעסן אָן מאָטקען און טיף זיך אַריינגעלאָזט אין די קאָרטן. ער האָט אַ קוק געטאָן אױף מאַרין. מאַרי איז בײז געװען. זי האָט נישט געװאָלט קוקן אױף אים. דער יונג האָט דערפֿילט, אַז דאָס מײדל האָט געזען, װי ער האָט זיך איבערגעװאָרפֿן מיט בליקן מיט דעם שײנעם װײַבעלע, און זי װיל אים ניט קענען. ער האָט געזען, װי מאַרי האָט מיט אַ מאָל זיך אונטערגערוקט צום פּאַן מיט די גרױסע װאָנצעס און אים אונטערגעשטעקט קאָרטן, און זי האָט עס אַזױ געמאַכט, װי זי װאָלט זיך צוגעלאַשטשעט צו דעם פּאַן װי אַ הינטל. זי האָט אים געגלעט די האַנט. מאָט מאָטקען האָט דער טײַװל געכאַפּט. ער האָט געװאָלט זיך װאַרפֿן אױף דעם פּאַן און אים נעמען שטיקן בײַם האַלדז. ער האָט געקוקט אױפֿן מײדל. מאַרי האָט אים גאָר ניט געזען. ער האָט זי געצופּט בײַם אַרבל. דאָס מײדל האָט זיך אומגעקוקט, געװאָרפֿן אױף אים אַ בײזן בליק און װידער אַרײַנגעקוקט אין דעם גױס קאָרטן און געלערנט אים װאָסערע קאָרט צו װאַרפֿן. און דער יונג האָט געמײנט, אַז עס לײגט אים אַװעק אַ טױטן אױפֿן אָרט. אינמיטן בעסטן שפילן האט דבורה'לע זיך אויפגעכאפט און געזאגט ווי זי וואלט זיך פלוצלונג אן עפעס דערמאנט אז דארטן אין דער גאסט-שטוב ווארטן פיל געסט אויף די קונצנמאכערס און זיי קענען פיל געלט פארדינען. די געסט ווילן זיי זען און מען האט זי אריינגעשיקט נאך זיי און זי האט זיך גאר פארגעסן און אין די קארטן זיך פארשפילט. דער אלטער תרח האט זיך אויפגעכאפט, גענומען א בעמבעלע אין די האנט אריין און געוואונקען צו קאנאריקן, קום! געלט פארדינען. קום מאטקע מיט. די אלטע גייט אויך מיט. נאר דאס קינד מארין וועט זי ניט לאזן מיטגיין, ווייל זי איז מיד. דאס קינד האט היינט שווער געארבעט, זאגט זי, און זי נעמט א טוך און גייט מיט. אלע גייען. עס בלייבן נאר איבער מארי און דער גוי, וועלכע שפילן אין קארטן ווייטער. מאטקע שטעלט זיך אוועק ביי דער טיר און וויל ניט גיין. קום, ממזרוק.

דער אלטער תרח איז אויך צוגעקומען, זיי האבן ניט געוואלט קיין סקאנדאל מאכן, האט אים דבורה'לע אנגענומען אונטערן ארעם און געגלעט אים מיטן הענטל אויפן בעקל, געקוקט אים גלייך אין די אויגן אריין און געזאגט אין דעם גנב'ישן שמייכעלע, מיט וועמען ער וועט ניט גיין, מיט מיר וועט ער גיין, וואס קען ער פון אייך האבן, אבער פון מיר ווייסט ער קאן יא עפעס האבן, האט זי געזאגט אין אזא טאן מיט אזא בליק אז מאטקע האט געמיינט אז זי נעמט אים באלד מיט זיך מיט און ער האט נישט געקענט ביישטיין דעם יצר הרע. מאטקע האט צוריקגעשמייכלט וואוילעריש דעם ווייבל אין די אויגן אריין און איז ארויס מיט איר. הינטער זיך האט ער געהערט ווי מען פארשליסט די טיר פון גוי מיט מארין. עס האט אים עפעס באנג געטאן נאר ער האט געפילט לעבן זיך דאס יונג ווייבל און דאס האט אים געמאכט פארגעסן. נאָר קױם איז דבֿורהלע מיטן יונג אין שענק אַרײַן, האָט זי פֿאַרגעסן אָן אים. זי איז באַלד צעשװוּמען געװאָרן צװישן די פֿיל געסט, בעלי-עגלות, קצבֿים און פֿרעמדע סוחרים, װאָס האָבן געװאַרט אױף איר. דאָ האָט זי דערלאַנגט אײנעם אַ קופֿל ביר מיט אַ שמײכל אין פּנים אַרײַן, אַ צװײטן אַ האַלב גענדזל מיט אַ גלעט, אַז עס זאָל זײַן באַטעמטער צו עסן, דאָרט אײנעם אַ געהײם גלעזל בראָנפֿן, װאָס יענער האָט אױסגעטרונקען און פֿאַרביסן מיט אַ קניפּ. מאָטקע איז פֿון דער װײַטנס געשטאַנען, צוגעקוקט זיך און צעמישט געװאָרן, ניט געװוּסט, װאָס עס טוט זיך מיט אים. ער האָט זיך דערמאָנט מאַרין מיט דעם פּאָלאַק, װאָס זײַנען בײדע אין פֿינצטערן שטיבל אײַנגעשלאָסן. ער האָט זיך אַרױסגעמאַכט פֿון שענק און אַװעק צו דער שטוב. די טיר איז פֿאַרשלאָסן. דורך דעם שליסל-לאָך זעט מען גאָרניט. דער שליסל שטעקט דאָרט. ער איז אַרײַן אין סעדל, אַרױפֿגעכאַפּט זיך אױף דער מױער און אױסגעזוכט דאָרט די שפּאַרע אין לאָדן. די שפּאַר איז אָבער געווען פאַרשטעלט מיט דעם פאָרהענגל. ער איז אַראָפּ, אויסגעזוכט אַ שטיקל האָלץ, אָפּגעשפּאַרט מיטן העלצל דעם פאָרהענג און דערזען, וואָס אינעווייניק טוט זיך. דאָס בלוט האָט געקאָכט אין אים און עס איז אים געווען אַזוי ווי קיינמאָל ניט. ער האָט מיטן גאַנצן קערפּער אונטערגעשפּאַרט אונטערן לאָדן און דעם לאָדן אויפגעהויבן, אָבער אַזוי שטיל, אַז מ'זאָל אינעווייניק גאָרניט הערן. דערנאך האט ער די קייטעלעך פון די פענסטער אונטערגעבראכן, מיט זיי האט ער ניט געהאט קיין שווערע ארבעט, זיי זיינען געווען פארראסט פון אלטקייט און באלד נאכגעגעבן, און מאטקע האט מיטאמאל געגעבן א שפרונג אריין אין שטוב. מארי, האלב אויסגעטאן, מיט צעפלאשעטע האר, האט פאר שרעק געגעבן א שפּרונג אויף פון דער בעט, אויף וועלכן זי איז האַלב געלעגן, האַלב געזעסן. דער גוי איז אָבער געווען אַ האַלב נאַקעטער און פאַר מאָטקען זיך פאַרשעמט מיט זיינע נאַקעטע האָריקע פיס. אויף זיין פּנים איז געלעגן, אויסגעגאָסן אַ גוטמוטיקער שמייכל, האַלב פון הנאה, האַלב פון שעמעוודיגקייט. מאָטקע האָט אויף אים רחמנות געהאַט. ער איז געשטאַנען אין מיטן שטוב אַ דערשראָקענער און ניט געוואוסט וואָס צו טאָן. דער גוי האָט געזוכט די הויזן, אַ ראָק צו פאַרשטעלן זיין נאַקעטקייט. און מאַרי האָט זיך דערװײַל אונטערגעשלײַכט הינטער דעם יונג. ער האָט געזען איר ברױן-נאַקעט לײַב, װאָס האָט אַרױסגעקוקט פֿון דעם זײַדענעם צעריסענעם קאַפֿטנדל, האָט ער איר געגעבן אַ קלאַפּ אין קאָפּ. דאָס מײדל האָט ניט געשריגן, ניט אַװעקגערוקט זיך, נאָר עפּעס געשפּאַרט אים אין האַנט אײַן. ער האָט דערפֿילט אין דער האַנט עפּעס װײכס. בײַם פֿאַרטונקלטן ליכט פֿון לאָמפּ האָט ער דערזען לעדער. ער האט פארשטאנען אז עס איז א לעדערנע טאש מיט געלט און ער האט עס אינסטינקטיוו געשווינד באהאלטן. באהאלט, גיי אוועק, מען וועט דיך כאפן. דער גוי וועט שרייען. מאטקע האט געהערט הינטער זיך די איינגערוימטע ווערטער און נאך ניט גוט פארשטאנען אין וואס עס האנדלט זיך. ער איז נאך געשטאנען און ניט געוואוסט וואס צו טאן. דער גוי מיט זיינע נאקעטע פיס האט אויסגעזען זייער ארעם. און ער האט געהאלטן אין איין זוכן די הויזן וואס ער האט זיי ניט געקענט געפינען. דאס מיידל האט אים בארואיגט. בלייב דא, בלייב, ער גייט באלד אוועק, זאגט זי צום פאלאק, און מאטקען רוימט זי איין אין דער שטיל, אנטלויף און באהאלט עס איז דעם גוי'ס, ער וועט שרייען. מאטקע האט אינסטינקטיוו געפאלגט, און אזוי ווי ער איז אריין אזוי איז ער אויך ארויסגעשפרונגען דורכן פענסטער. ער האט געהערט הינטער זיך ווי דאס מיידל האקט דעם לאדן צו. ער איז אַרײַן אין שטאַל און בײַם שײַן פֿון דער ברענענדיקער לאַמטערנע האָט ער באַטראַכט דעם לעדערנעם טאַש, װאָס מאַרי האָט אים אין האַנט געשטעקט. ער האָט אים אױפֿגעעפֿנט. אַ שרעק האָט אים אָנגעכאַפּט. אַ פּאַק פּאַפּיר-געלט איז אין אים געװען. ער האָט ניט געװוּסט, װאָס מיט דעם צו טאָן. באַלד האָט ער זיך דערמאָנט, װאָס נתן גנבֿ האָט אַמאָל געטאָן. האָט ער אױך, װי נתן, געכאַפּט דעם כאָמוט פֿון פֿערד, אױסגעזוכט אַ לאָך טיף אין שטרױ פֿון חאָמוט, אַרײַנגעשטעקט דעם טאַש און צוריק אױפֿגעהאָנגען דעם כאָמוט אױף זײַן אָרט. אַז ער האָט דאָס אָפּגעטאָן, האָט ער זיך אַװעקגעלײגט אױף זײַן געלעגער אין שטאַל און אָנגעהױבן טראַכטן. עפּעס איז ער געװען בײז און ער האָט זיך געװאָלט שלאָגן. אױף װעמען איז ער געװען בײז? אױף אַלעמען, נאָר מער אױף זיך. און נאך מער איז אים אלס גלייכגילטיג געווארן און עס איז אים גארניט אנגעגאנגען וואס דא וועט געשען, ער איז גרייט געווען אויף אלץ. אינמיטן דערינען איז אים גאר איינגעפאלן ארויסצונעמען דעם טאש מיטן געלט פון כאמוט, אריינקריכן אין טונקעלן שטיבל דורך דעם פענצטער און דאס ווארפן איר אין פנים אריין, אדער אוועקגעבן עס דעם שיינעם ווייבל דבורה'לע דער באלעבאסטע פון האטעל אז מארי זאל זען. נאָר באַלד האָט ער זיך געזאָגט, אַ שאָד דאָס געלט, זאָל דאָס געלט בלײַבן פֿאַרשטעקט. און מאַרי, די דראָטנגײערן, איז אים שױן ניט אָנגעגאַנגען, און קאַנאַריק איז אים מער ניט אָנגעגאַנגען. עס איז אים פּלוצלונג אַלץ לאַנגװײַליק געװאָרן בײַ די קאַטערינשטשיקעס, און ער האָט געקלערט פֿון אַנטלױפֿן. נאָר דאָס בלוט האָט אין אים געקאָכט און ער איז. בייז געווען אויף זיך. זאל ער זי שלאגן, איר גוט צעהאקן דאס פנים און אוועקגיין? עס לוינט זיך ניט. זי איז אים שוין ניט אנגעגאנגען. נאר געלט איז גוט. עס איז גוט, אז מען האט געלט, טראכט ער זיך. אז מען האט געלט, קען מען פארן וואוהין מען וויל, און מען קען זיך קויפן וואס מען וויל. און דאס געלט וואס איז געלעגן אין כאמוט איז אים מיטאמאל טייער געווארן, ער האט געוואלט דאס געלט ארויסנעמען און נאכאמאל זיך איינקוקן אין דעם דאס איבערציילן, ער האט אבער מורא געהאט אז מען זאל ניט אנקומען, האט ער זיך איינגעהאלטן, און מיטאמאל איז אים טייער געווארן די דראטנגייערן, סיי ווי סיי א גוטע האט עס מיר אוועקגעגעבן, ער וועט ניט לאָזן, אַז זי זאָל קאַנאַריקן דאָס געלט אַוועקגעבן, ער וועט עס צונעמען, און מיט קאַנאַריקן וועט ער זיך שלאָגן. און ער האָט זיך מיט אַ מאָל דערמאָנט, ווי קאַנאַריק גייט אָנגעטאָן און ווי ער גייט אָנגעטאָן. קאַנאַריק גייט אָנגעטאָן אין אַ פּאָר שיינע שטיוול מיט אָפּגעלאַקירטע כאָלעוועס און אַ סאַמעט וועסטעלע, און ער גייט אָנגעטאָן אין אַ פּאָר צעריסענע קאַמאַשן, וואס די אלטע מכשפה האט אמאל געטראגן, מיט א פאר הויזן וואס פלאצן אים פון הינטן. און קאנאריק ווען ער וויל טרינקט ער ביר, עסט ער צוקער אייז, און ער האט קיין גראשן ניט, נאר וואס ער גנב'עט אין קאמאש אריין א זעקסער ווען מען ווארפט אים צו ווען ער שפילט מיט דער קאטערינקע, אדער וואס די אלטע גיט אים אמאל אין געהיים ווייל ער קראצט איר דעם רוקן איידער זי גייט שלאפן. און עס איז אים א חידוש געווען וואס ער האט דאס ניט געזען ביז איצט, און ווי האט ער זיך ניט געשעמט אזוי ארומצוגיין מיט ווייבערשע קאמאשן און צעריסענע הויזן ביז איצט. דאס ערשטע וועל איך מיר קויפן א פאר שטיוול מיט לאקירטע כאלעוועס, אז זיי זאלן קוויטשען ווען איך וויל גיין, און א פאר שווארצע הויזן ווי דער אלטער קאטערינשטשיק האט, מיט א גרויסן באטעק אין האנט, און זיך לאזן וואקסן א טשופרינע פון פארנט. איך װעל זײ װײַזן װי אַ קאַטערינשטשיק זעט אױס. און װאָס אַ מאָל איז אים מאַרי טײַערער געװאָרן פֿאַר דעם, װאָס זי האָט אים געגעבן די מעגלעכקײט דאָס אַלץ צו האָבן, און פֿאַר דעם, װאָס זי װעט אים נאָך געלט געבן, װען עס װעט זיך מאַכן. און ער האָט מיט אַ מאָל דערפֿילט, אַז זי איז זײַנע. זי געהערט אים פּונקט אַזױ װי ער װאָלט אַ פֿור און װאָגן געהאַט. אַװדאי געהערט זי אים. און עס האָט אים געװוּנדערט, װאָס ער האָט ניט געװוּסט דערפֿון ביז איצט, און איר געלאזט דאס גאנצע געלט וואס זי האט געהאט קאנאריקן אוועקגעבן. ער וועט מער ניט לאזן ניט רעדן און ניט קוקן אויף איר, נאר ער וועט זיך שלאגן מיט קאנאריקן, אוי, וועט ער אים געבן. ער האט געמאכט פויסטן. דערווייל האט אינדרויסן זיך געהערט א גערודער. מען רופט, מען רעדט הויך, און ער הערט שטארקע טריט קומען צו דער שטאל. א שטראל ליכט שיינט אריין דורך א שפארונע, אים איז געווען אלץ איינס, ער האָט איצט נאָר געװאָלט זיך שלאָגן. ער האָט צוגעמאַכט די אױגן און געװאַרט. באַלד האָט זיך געהערט אַ קלאַפּן אין דער טיר. עפֿן, מאַמזערוק! עפֿן! עפֿן! ער איז זיך געלעגן גלײַכגילטיק. עפֿן, מאַמזערוק! עפֿן! עפֿן! האָט מאָטקע דערהערט דעם אַלטן קונצמאַכערס קול. דעם אלטן קונצמאכער האט מאטקע גערן געהאט, ער איז אים דאנקבאר געווען וואס ער האט אים צוגענומען אין דער קאמפאניע און אים אויסגעלערנט ארבעטן. ער האט געהאט דרך ארץ פאר אים, איז ער אראפגעקראכן פונעם געלעגער און אויפגעעפנט. וואוהין האסטו אהינגעטאן דעם טאש וואס די מויד האט דיר אונטערגעשטעקט? שרייט קאנאריק מיט כעס. שריי ניט, לאז מיך רעדן, זאגט דער אלטער. ממזרוק, הייבט ער אן מיט גוטן, גיב אויף דעם טאש. דער גוי מאכט געוואלדן, לויפט נאכן סטארשע סטראזשניק, און מיר אלע וועלן זיך א שווארץ יאר אויסריכטן. א טאש מיט געלט? וואס פאר א טאש? פרעגט מאטקע. דעם טאש וואס מארי האט ארויסגע'גנב'ט פון פאלאק'ס קעשענע און האט דיר אונטערגעשטעקט, זאגט קאנאריק. זי האט מיר קיין טאש ניט אונטערגעשטעקט, און איך ווייס ניט, האט מאטקע אפגעענטפערט.

מאַרי איז געשטאַנען מיט צעפּאַטלטע האָר אין אַ דין קליידל. אירע נאַקעטע אָרעמס און האַלדז און בריסט האָבן זיך אַרויסגעוויזן פֿון איר העמד, אויף וועלכן זי האָט נאָך ניט צײַט געהאַט קיין קאַפֿטנדל אַרויפֿצוּוואַרפֿן. זי האָט אויסגעקוקט גלײַכגילטיק און געלאָזט זיך באַטראַכטן און זיך אויפֿעסן פֿון די בליקן פֿון די באַלעגאָלעס, פישערס און קצבים וואס זענען געקומען אהער צו לויפן אויף דעם פאלאקס געוואלדן אז מען האט ביי אים דעם טאש מיט פֿינף און אַכציק רובל ארויסגעצויגן און זיך געשפארט אין דער אפענע טיר. דער פאלאק אליין איז שוין ניט געווען, ער איז אוועקגעלאפן אין דער פאליציי נאכן סטארשע סטראזשניק. זי איז ווערט דאס געלט, זאל איך שוין אזא יאר האבן, זאָגט אײנער פֿון די קצבֿים, באַטראַכטנדיק דאָס מײדל װי אַ געניטער מבֿין אױף די זאַכן. פֿאַר דעם געלט װאָלט איך מיר ליבער אַ נײַע קאָבילע געקױפֿט. נאָר אַ שבת צו מאַכן װאָלט איך איר אױך געגעבן. זאָגט לײבעלע דער פֿורמאַן. װיפֿל טרעפֿט אָן דײַן שבת? ניין ברודער, ניט פאר דעם געלט קריגט מען אזא סחורה. סטופיי צו דיין טויבע חיה מיט די פארבונדענע ציין וועט זי דיר נאך דערפאר געהאקטע פיש מאכן. דער עולם לאכט. דער אלטער קאטערינשטשיק איז אריין אין שטוב מיט קאנאריקן, זיי האבן ביידע געפירט מאטקען. אט גייט ער, דער ריכטיגער בחור. דער אלטער קאטערינשטשיק האט געשטופט פון טיר דעם עולם וואס האט שוין אנגעהויבן אין שטוב זיך שפארן, צוגעהאקט די טיר נאך זיי און צוגעשלאסן. הער נאר ממזרוק, גיב אפ דאס געלט אניט גיב איך דיך ארויס דער פאליציי א אזויווי איך בין א איד איך גיב דיך ארויס דער פאליציי א דו ביסט אן אנטלאפענער פונעם אסטראג קיין פאס ביי מיר האסטו דאך ניט און ווער דיין טאטע איז ווייס איך דאך אויך ניט גיב אפ דאס געלט און זאל זיין שא שטיל אניט וועט שלעכט זיין. גיט מיך אַרױס דער פּאָליצײ, האָב איך אַ זאָרג, װעל איר דערצײלן, אַז איר האָט די מױז געגנבֿעט, אַז איר פֿאַרקױפֿט זי צו שיכּורים פֿאַר געלט, און טאָמער װיל זי ניט, שלאָגט איר זי, און אַז איר האַנדלט מיט גנבֿישע זאַכן, און אַז איר האָט װױרלען אָפּגעשטעקט די זילבערנע לײַכטער, װאָס מען האָט אונדז אין זשאָכלין געגעבן, און אַז מיר זענען דאָ, װײַל מיר װאַרטן אױף אַ סוחר פֿון װאַרשע, װאָס װעט אָנקומען נאָך אַ סחורה, װאָס גײט אױף צװײ פֿיס. און נאך, וועלן מיר אלע גיין, וועלן מיר אלע זיצן אינאיינעם וועט אונז היימליכער זיין. וואס זאגסטו? וואס דערציילסטו פאר א מעשיות? ווער וועט דיר גלויבן? איז דער קאטערינשטשיק געווארן א פארציטערטער פון די אלע מעשיות. ער איז נשתומם געווארן, פון וואנען ווייסט מאטקע פון דעם אלעם, מען האט זיך דאך געהיט פאר אים און געמיינט אז ער האט גארניט געהערט און גארניט געזען.

ווייסטו וואס? וואס הער איך פון דיר? ווער האט דיר דאס דערציילט? ברעכט זיך די אלטע מכשפה אויף אים די הענט. מאטקע האט איר אין פנים אריינגעקוקט און עס איז אים א געלעכטער אנגעקומען. און נאר די כאלערע אט דעם קליינעם שמד'ניק וואס דרייט די הינער דעם קאפ אראפ האסטו צו זיך אריינגעלאזט. דו דראטנגייערין, קונצמאכערין, הע. שטעקסט אים הינטן ארום געלט אריין, גנב'עסט און שטעקסט. אים אפ וואס? גייט צו קאנאריק צו מארין, קוקט אויף איר מיט בייזע אויגן און הייבט אויף די האנט. דאס מיידל האט זיך אוועקגעשטעלט און געפינטלט מיט די אויגן, מורא האבנדיג פאר א קלאפ. ריר זי אן! ריר זי אן! לאמיר זען! א טויטער וועסטו ביי מיר ווערן! ווייזט מאטקע קאנאריקן א פויסט. וואס? וועסט מיך ניט לאזן? נא, דא האסטו פאר איר איינעם, פאטשט מארין, און דא האסטו דעם צווייטן. נאר איידער קאנאריק האט נאך צייט געהאט אראפצולאזן די האנט אויף מאטקע'ן, איז שוין מאטקע געווען אויף אים. מיט איין שפרונג, ווי א ווילדער הונט, האט ער אים אנגעכאפט מיט ביידע הענט ביים האלז און געווארגן אים. ער האָט זיך געגעבן אַ בײַס אַרײַן מיט זײַנע שטאַרקע ציינער אין דעם גאָרגל, און די אָדערן פֿון דעם האַלדז האָבן זיך אָנגעצויגן און זײַנען געשוואָלן געוואָרן, און עס האָט אויסגעוויזן, אַז זיי פּלאַצן אַרויס פֿון דער הויט. קאַנאַריק האָט זיך געריסן אונטער אים, אָבער פֿאַר ווייטיק האָבן זיך בײַ אים די קני געבויגן, און ער האָט זיך געוואָרפֿן אויף דער ערד. מאָטקע איז אַרויף אויף אים און געהאַלטן אים ווי אַ הונט מיט די ציינער בײַם האַלדז און מיט די פֿויסטן אין פּנים געשלאָגן. די װײַבער האָבן געשריגן, געװאָלט זײ פֿונאַנדעררײַסן, נאָר געקראָגן מיט די פֿיס אין בױך אַרײַן, האָבן זײ זיך אָפּגעטראָגן. דער אַלטער קונצמאַכער האָט געכאַפּט דעם באַטיק און געשמיסן מאָטקען איבערן קאָפּ, איבערן פּנים, איבער די הענט. דאָס פּנים מיט די הענט זײַנען מאָטקען אָנגעלאָפֿן געװאָרן פֿון באַטיק, נאָר ער האָט גאָרניט געפֿילט, װאָס מען טוט אים.

געוואלד, זיי וועלן מיך אומגליקליך מאכן, דער סטארשע קומט! די בעלי עגלות האבן זיי מיט גראבע שטעקלען פונאנדערגעריסן, קאנאריק האט געבלוטיגט אינגאנצן, און מאטקע האט געהאט א בלויען פנים. דורך דער גאנצער צייט פון געשלעג איז מארי געשטאנען און האט זיך גלייכגילטיג צוגעקוקט. קיין באַוועגונג איז ניט געווען צו באַמערקן אויף איר פּנים, נאָר ווען מאָטקע האָט געלייגט קאַנאַריקן און אים געשלאָגן אין פּנים, האָט אַ שמייכל, קוים צו באַמערקן, געשוועבט אויף אירע ליפּן. זי האָט געוווּסט, אַז מיט דעם שלאָגן גייט זי איבער פֿון איין האַנט אין דער צווייטער, און זי איז געווען צופֿרידן מיט דעם. דערווײַל האָבן די ווײַבער פֿלינק אָפּגעווישט דאָס בלוט פֿון דער פּאָדלאָגע, מען האָט זיך געריכט אויפֿן סטאַרשע סטראַזשניק, קאַנאַריקן האָט מען געמוזט נעמען אין קיך אַרײַן. דאָרט האָט מען אים דאָס פּנים באַלייגט מיט קאַלטע האַנטעכער. מאָטקע איז געשטאַנען אין אַ ווינקל און איז בייז געווען. און דער אַלטער קאַטערינשטשיק איז צוגעגאַנגען צו מאַרין און האָט איר געוויזן דעם רימען, וואָס ער טראָגט אויף זײַנע הויזן, דיר וועל איך שוין שפּעטער באַצאָלן, אַז מיר וועלן פֿון שטאָט אַרויסקומען. אַלץ איז איבער דיר. נאָר דעם אַלטן קאַטערינשטשיק האָט מאָטקע גאָר ניט געזאָגט. ער מעג שלאגן, ער האט זי געקויפט, ער האט זי אויסגעלערנט ארבעטן, ער האט א רעכט אויף איר. קאפיטל נײַן. עס איז אנגעקומען דער סטארשע סטראזשניק מיט דעם פאלאק, דעם גוי, ביי וועלכן מען האט דעם טאש מיט געלט ארויסגענומען. דער גוי, אָן אַ הוט, אָן אַ קראַוואַט, מיט טרערן אין די אויגן, האָט דערציילט דעם סטאַרשי סטראַזשניק פֿון דעם אומגליק, וואָס אים האָט געטראָפֿן, ווי אַזוי מען האָט בײַ אים דעם טאַש מיט פֿינף און אַכציק רובל אַרויסגענומען, און ער האָט אָנגעוויזן אויף מאַרין און אויף מאָטקען. דער סטאַרשי סטראַזשניק, שוין אַן עלטערער גוי פֿון עטלעך און זעכציק יאָר, אַ דיקער, מיט אַ רויטן, ברייטן קאַרק,

וואונדערט זיך דבורה'לע מיט א לאך און א חינדל, דער פאן נאטשאלניק האט ליב צו שפאסן מיט א אידענע, אוי, ווי איך זע אויס, מאכט זי א חינדל פארקעמענדיג זיך די האר, וואס בין איך שולדיג אז דער פאן קומט, ווייזט אן אויפן פאלאק, און וויל א נקבה נעמען ביי די קאטערינשטשיקעס? ביי מיר איז אן אפענע האטעל, איך קען דעם פאן ניט אפזאגן, וואס בין איך שולדיג? מיר וועלן שוין שפעטער זען, נאר ערשטנס וויל איך זען די פעסער.

עכ, מען קען דא אויך אויספירן דאס געזעץ, זאגט דער פאן נאטשאלניק און הייבט זיך אויף און גיבט א וואונק צום אלטן קונצנמאכער, קינדער, נאך מיר! אין פינסטערן קארידאר דורך וועלכן דבורה'לע האט געפירט דעם פאן נאטשאלניק, איז צווישן זיי ביידן אנגעגאנגען א שטילער שמועס וואס איז באשטאנען נאר פון איינצלנע ווערטער, מאדאם דבורה'לע, עס גייט ניט, איך קען ניט. געזעץ?

טאפענדיג מיט די פינגער וויפיל עס איז פארזיכערט אז די מטבע איז אזעלכע וועלכע איז ווערד זיין עהרע, האט ער נאכאמאל געזאגט אז ער קען ניט, און זי אריינגעשטעקט אין דער הויזן קעשענע. אריינגעקומען צו דבורה'לען אין איר שטיבל וואס איז געווען שיין אויפגערוימט מיט צוויי פולע געבעטע בעטן מיט א רויטן הילצערנעם טיש, און מיט אַ שענקל זילבערוואַרג, האָט דער פּאַן נאַטשאַלניק זיך גאָר אַנדערש געפֿילט. אַוועקגעזעצט זיך בײַם טיש, האָט אים דבֿורהלע פֿאָרגעשלאָגן, צי ער וועט פֿאַרזוכן פֿון די פֿריש אָפּגעקאָכטע פֿיש. דער פּאַן נאַטשאַלניק האָט זיך אָפּגעזאָגט. דאָס געזעץ וואַרט אויף מיר. צו אַלעם ערשטן, דאָס געזעץ. דבֿורהלע האָט אַרײַנגערופֿן דורך דער טיר דעם פֿאָטער. טאַטע, דערלאַנג נאָר דעם פּאַן נאַטשאַלניק אַ פֿריש שטיקל געקאָכטע פֿיש. און באַלד האָט חיימל שפּאַספֿויגל געמאַכט זיך אַ וועג צווישן דעם עולם, טראָגנדיק אויף אַ טעלערל עפּעס אַזעלכעס, וואָס האָט אַרויסגעגעבן פֿון זיך אַ פּאַרע. אָ, פּאַן שפּאַספֿויגל, וואָס מאַכסטו עפּעס? דיך לאַנג שוין ניט געזען, זאָגט דער נאַטשאַלניק. פּאַני נאַטשאַלניק, איך הייס דיר פֿאַרזוכן פֿון די פֿיש. אַזעלכע האָסטו נאָך אין דײַן לעבן ניט געגעסן.

און זיי קוקן אלע צו ווי דער פאן נאטשאלניק עסט די פיש און דאס שפייעכץ קומט זיי אין מויל אריין. נאך די פיש האט דבורה'לע פארגעלייגט א געבראטן פופיקל, א לעבערל, און חיים שפאספויגל האט אנגעהויבן טראגן אויף טעלערלעך די לעקערביסנס און אלע מענטשן איז דאס שפייעכץ געקומען אין מויל אריין און די באלעגאלעס האָבן מקנא געװען דעם פּאַן נאַטשאַלניק און געשאָלטן אים װיפֿל עס האָט נאָר געקאָנט אין אים אַרײַן. אַנו, לאָמיר זען דײַנע פּאַפּירן, זאָגט דער פּאַן נאַטשאַלניק, נאָכדעם װי ער האָט אױפֿגעגעסן די פֿיש און צוגערוקט דאָס טעלערל מיט די לעבערלעך צו זיך. דאָס איז דער פּאַס פֿאַר מיר מיט מײַן װײַב מיט מײַנע צװײ קינדער.

מאיר אהרן קאנאריק, אלץ אין ארדענונג, און וואס האסטו נאך? דאס איז א ערלויבעניש אז איך מעג מאכן קונצן אין דער גאס? פון דעם גובערנסקן שרייבער פון סאמע ווארשע, ווייסט דער אלטער קאטערינאזש. עס קאסט מיר אסאך געלט, נאר איך האב עס געקראגן פון גובערנסקי שרייבער אליין.

ווייזט ער אויף מארין, פארדינט, ריכטיג, אלץ אין ארדענונג, נו, וואס האסטו קעגן זיי, פאן? ווענדט ער זיך צום פאלאק, וועלכער איז געשטאנען אין א ווינקעלע, געוואלט ווייזן אז ער איז ניט קיין חזר, רעדט ניט אריין ווען אנדערע רעדן אדער ווען אנדערע עסן, וואס האסטו צו זיי, זיי זענען ארנטליכע מענטשן! האסטו געזען וואס פאר א בריוו זיי האבן געקראגן פון א פאלקאווניק טשין? זיי האבן דאך מיך בא'גנב'עט, בארויבט, צוגענומען מיינע פֿינף און אַכציק רובל, אט די, ווייזט ער אן אויף מארין און אויף מאטקין. דאס ערשטע, ווי קומסטו צו זיי? שטעלט זיך אויף דער פאן נאטשאלניק צום פאלאק, ווי האסטו זיך דערוועגט צו גיין צו א דאמע וואס א פאלקאווניק טשין שרייבט איר ליבע בריוו?

די דאַמע? ניין. איך וועל ניט גלויבן, אַז אַ דאַמע, וועלכע קריגט בריוו פון אַ פּאָלקאָווניק, זאָל ביי אַ פרעמדן מאַנספּאַרשוין געלט פון קעשענע אַרויסנעמען. דאָס יינגל דאָ, ווייזט ער אָן אויף מאָטקען, עס איז דאָך נאָך אַ קינד. האָסט געלעזן דעם פּאַס? זעכצן יאָר אַלט. נו? וועט ער מיט גוואַלד געלט נעמען פון אַזאַ גרויסן, ווי דו ביסט? וועמען גייסטו דאס דערציילן? לאמיר אים באזוכן. אַנו, קום אַהער צו מיר, ייִנגל, ווינקט ער צו מאָטקען. מאָטקע איז צוגעגײן מיט אַ פֿעסטן טראָט און מיט אַ שמייכל אויפֿן פּנים. אַנו, באַזוך אים! אָט! האָט ער אָנגעהויבן באַזוכן מאָטקען אין אַלע קעשענעס, אויפֿן לײַב, אין העמד, אין די הויזן. נו, וווּ האָט ער געלט? ער האָט בײַ דיר ניט געגנבֿעט קיין געלט. דו טשעפּעסט זיך אומזיסט צו אומשולדיקע מענטשן, צו מענטשן, וואָס האָבן אַלע פּאַפּירן אין אָרדענונג.

קאַפּיטל צען מאָטקע איז געלעגן אין דער בױד און געהיט די פֿערד, װאָס האָבן זיך געפֿונען אױפֿן זעלבן הױף אין שטאַל. די נאַכט איז אַ זומערדיקע, אַ שטילע און אַן אױסגעשטערנטע, און עס האָט זיך אים ניט געשלאָפֿן. אַ טרױער האָט געדריקט זײַן געמיט, װאָס ער האָט פֿריִער ניט געװוּסט דעם טעם דערפֿון. זײַן גאַנץ לעבן איז דורכגעגאַנגען פֿאַר אים אין דער נאַכט אָן שלאָף. ער האָט זיך געזען אַ קליינעם יונג, ווי מען יאָגט אים פֿאַר אַ גנבֿה, ווי ער ליגט צווישן די ברעטער, ווי ער לעבט איינער אַליין, ווי אַ ווילדער, אין פֿעלד. עס האָט אים ניט באַנג געטאָן פֿאַר זײַן לעבן. ער האָט עס ניט באַדויערט. געמיינט, אַז אַזוי מוז עס זײַן און אַזוי וועט עס ווײַטער זײַן. נאָר עס האָט זיך אים אָנגעהויבן קלערן וועגן אַ תכלית. דאס ערשטע מאל אין זיין לעבן האט ער אנגעהויבן קלערן וועגן דעם מארגעדיגן טאג, אז ער זאל ניט קומען פלוצלינג ווי עס וויל זיך אים, נאר מיט אויסגערעכנטקייט, אזוי ווי מאטקע ווינטשט עס. האט עס דאס געלט וואס ער האט געהאט אין כאמעט באגראבן אים געבראכט צו אזעלכע געדאנקען? ניין, ניט אזוי דאס געלט, עס איז געווען מער דער פאס וואס דער יונג קאנאריק האט געוויזן דעם סטארשי סטראזשניק.

זאָל ער נאָר װעלן אַװעקגײן פֿון די קאַטערינאַזשעס, טרעפֿט אים דער ערשטער סטראַזשניק און פֿרעגט אים אױף אַ פּאַס און אַרעסטירט אים. דער אַלטער קאַטערינאַזש האָט אים שטענדיק אין דער האַנט, און װען ער װיל, קען ער אים אַרױסיאָגן. קײן פּאַס בײַ מיר האָסטו אױך ניט! האָט ער גאַנץ גוט געדענקט דעם אַלטן תּרחס װערטער. אָדער ער קען אים גאָר לאָזן אַרעסטירן װי אַן אומבאַװוּסטן. ניין. מען מוז האבן א פאס. אן א פאס איז מען קיין מענטש ניט, האט זיך מאטקע געזאגט. וואו זשע נעמט מען אים? צוריק גיין אין דעם שטעטל פון וואנען ער קומט וועט מען אים ארעסטירן. אפשר זוכט מען אים יא און אפשר זוכט מען אים ניט, נאר מאטקע איז פעסט געווען ביי זיך אז קוים קומט ער צוריק אין שטעטל וועט מען אים ארעסטירן. אפילו ווען ער וואלט גארניט געווען געטאן און ער וואלט גארניט געהאט אויף זיין געוויסן, דאָס, װאָס ער האָט אָפּגעטאָן זײַן מילכשװעסטער רבֿקהלען, אײדער ער האָט פֿאַרלאָזט דאָס שטעטל, האָט אים גאָר ניט אױסגעקוקט פֿאַרדעכטיק, אַז צוליב דעם זאָל מען אים אַרעסטירן. װעט מען אים גלאַט אַזױ אַרעסטירן אָן אַ פֿאַרװאָס, און ער האָט גאָרניט קעגן דעם געהאַט. אַזױ דאַרף מען. װאָרעם מאָטקע האָט זיך געפֿונען מיט דער װעלט אין קריגצושטאַנד. מחמת דעם איז אַלץ, װאָס ער קען אָפּטאָן דער װעלט, מעג ער און דארף אפטאן, און אלץ וואס די וועלט קען אים דערפאר באצאלן מעג זי און זי דארף. און ער האט גארניט קעגן איר דערפאר, און ער קלערט גארניט אמאל שלום צו מאכן מיט דער וועלט, אזוי דארף עס זיין ווייל אזוי איז עס. און כדי בעסער קריג צו פירן מיט דער וועלט באדארף ער האבן א פאס. און וואו נעמט מען אים? פלוצונג פאלט אים איין, פארוואס טאקע ניט קאנאריקס פאס? ער וועט אים צוגנב'נען און וועט זיך אנגעבן פאר קאנאריקן. ער וועט זאגן אז ער איז עלטער מיט א פאר יאר. און וואס וועט זיין אז קאנאריק וועט קומען אין פאליציי און זאגן אז מ'האט ביי אים ארויסגעגנב'עט דעם פאס און מ'וועט אומעטום אנהייבן זוכן מאיר אהרן קאנאריק? דארף מען מאכן אזוי אז קאנאריק זאל ניט קומען אין פאליציי, אז די פאליציי זאל גארניט וויסן און קיין מענטש זאל גארניט וויסן אז עס איז אמאל אויף דער וועלט א קאנאריק געווען, נאר ער, מאטקע, איז קאנאריק. קאנאריק דארף אפגעווישט ווערן פון דער ערד, אין וואסער אים דערטרינקען, א טיפע גרוב אין וואלד אויסגראבן און אים באגראבן, אז קיין האן זאל ניט קרייען. מאָטקע האָט אױף קײן אײן מינוט ניט אָפּגעשטעלט זיך און עס איז אים גאָרניט אײַנגעפֿאַלן, אַז ער קלערט װעגן אַ שרעקלעכער זאַך, װעגן אַ מענטשן צו הרגענען. עס איז געװען זעלבסטפֿאַרשטענדלעך. װאָלט קאַנאַריק אים ניט געהרגעט, װען ער װאָלט עס באַדאַרפֿט. אָבער פֿאַרװאָס פּונקט קאַנאַריק? יעדער איינער אין דער וועלט, האָט זיך מאָטקען אויסגעדאַכט, וואָלט אים געהרגעט און וויל אים הרגענען, נאָר ער לאָזט זיך ניט, ווייל ער איז אַ שטאַרקער. און עס פאַלט אים גאָר ניט איין צו פרעגן ביי זיך, פאַר וואָס עס איז אַזוי, אָדער צו ווינטשן, אַז עס זאָל זיין אַנדערש. עס איז שוין אַזוי, ווייל עס איז שוין אַזוי. און אַזוי האָט ער באַשטימט, דאַרף מען טאָן. מען דאַרף קאַנאַריקן אַוועקשאַפן, דעם פּאַס צונעמען און אליין זיך רופן קאנאריק, נאר מען דארף עס מאכן קלוג, שטיל, און מען מוז אפווארטן א גוטע געלעגנהייט. געקומען צו דעם באשלוס איז ער רואיגער געווארן. ער האט זיך אפילו פארנומען צו שלאפן, נאר עס האט אים ניט געשלעפערט. איז ער געלעגן און געקוקט אין די שטערן, צוגעפייפט זיך א ליד און פון צייט צו צייט געלאכט אליין פאר זיך, דערמאנענדיג זיך עפעס קאמישעס וואס ער האט דעם נעכטיגן טאג דורכגעלעבט. דערווייל דערהערט מאטקע ווי מען שלייכט זיך צו דער בויד, אין דעם ווייסן בלאסק וואס עס האט געגעבן אין דעם נאכטליכן שטערן שימער האט מאטקע ערקענט אז דאס איז זי, מארי.

ניין. גיי צום רויטן קאנאריק וועט ער דיך דערקוינען, וועסטו ווערן אזא רויטע סוקע ווי ער. מארי איז געבליבן שטיין ווי אן אפגעגאסענע מיט קאלטן וואסער. זינט זי האט אים דאס געלט אריינגעשטעקט און דאס געשלעג איז פארגעקומען האט זי נאך מיטן יונג נישט גערעדט. מאטקע האט זי אויסגעמיטן און ער האט זי ניט געוואלט זען. כאָטש ער האָט קאַנאַריקן ניט געלאָזט זיך צו איר טשעפּען און ער האָט געסטראַשעט, אַז ער וועט אים שטעכן, אויב ער וועט זי אָנרירן, דאָך האָט מאָטקע אַליין זי ניט געטשעפּעט און ניט גערעדט מיט איר. דאָס מיידל איז אַרומגעגאַנגען אַ צערודערטע און האָט ניט געוווּסט, וועמען זי געהערט. קאַנאַריקן האָט ער ניט צוגעלאָזט צו איר, און אַליין רירט ער זי ניט אָן. און פארליבט איז זי געווארן אין מאטקען צום שטארבן זינט ער איז בייגעקומען קאנאריקן. און איצט איז זי אליין צום ערשטן מאל געקומען צו אים צום ערשטן מאל און אזא ברוך הבא. זי האט געוואלט אוועקגיין. א מינוט האט זי געקעמפט מיט זיך, נאר די היימלאזיקייט אין וועלכער זי האט זיך געפונען זינט מאטקע האט זי אפגעשלאגן פון קאנאריקן, האט זי געהאלטן אנגעבונדן אן דעם יונג. פארוואס האב איך דיר ניט אוועקגעגעבן דאס געלט וואס איך האב ארויסגעשלעפט פון פאלאק? וואס יאגסטו מיך? און אז דו האסט מיר אוועקגעגעבן איז וואס? קומט דיר א שיינער דאנק דערפאר? האסט עס באדארפט טראגן קאנאריקן וואלט ער דיך ליב געהאט דערפאר, און אז דו ווילסט עס צוריק, אטא נא, עס ליגט אין כאמוט, נעם עס דיר און טראג דיך אפ צו קאנאריקן. א מאדנע געפיל האט מאטקע געקריגן צו דעם מיידל. זינט ער האט זי געטראפן מיטן פאלאק האט זי אים נאך מער גערייצט, נאר דאס געפיל פון ליבע איז אויסגעלאשן געווארן ביי אים פאר איר, און עס האט זיך אויפגעוועקט ביי אים א געפיל פון נקמה וואס האט זיך אויסגעדריקט אין א פארשטיקטע באהאלטענע ליידנשאפט. מיט דעם וואס זי האט אים איבערגעגעבן דאס געלט, וואס זי האט גע'גנב'עט ביים גוי האט זי זיך איבערגעגעבן אין זיין רשות, און מאטקע האט זי שוין באטראכט פאר אן אייגנטום וואס געהערט אים. און זי האט זיך אויך אזוי באטראכט. דאס איז געווען אזוי זעלבסטפארשטענדליך. דאס מיידל האט געשוויגן א ווייל, געקלערט מיט וואס אים צו נעמען. מאטקע איז דערווייל געלעגן און ווייטער זיך רואיג צוגעפייפט. פלוצלונג רופט זי זיך אן. קאנאריק יאגט מיך נאך, ער קושט מיר די הענט אז איך זאל אים ליבן, ער וויל מיר אלץ טון, אלץ מיר אוועקגעבן, נאר איך זאל אים ליבן. פרואוו עס נאר טון, וועל איך דיר מיט אים אינאיינעם די באקעס אונטערהאקן. ער האט מיך אפגעווארט א גאנצע נאכט, אפגעהיט מיך אז איך זאל צו דיר נישט ארויסגיין, איך האב שוין לאנג געוואלט ארויסקומען צו דיר, ער האט מיך ניט געלאזט, ער האט מיך געוואלט שלאגן, וואס? ער האט דיך ניט געלאזט ארויסגיין? כאפט זיך מאטקע אויף, וועסט זען ווי איך וועל אים מארגן די פיסקעס איינפאטשן דערפאר. יא, ער האט מיך אפגעהיט, מיט א באטיק האט ער מיך געהיט. ער רעדט מיך צו אז איך זאל מיט אים אנטלויפן פון דער קאמפאניע. ער זאגט אז ער וועט פארן מיט מיר קיין ווארשע, דארט ווייסט ער אן אדרעס וואו מיר וועלן זייער פיל געלט פארדינען. אנטלויפן? און וואס האסט דו געזאגט? זעסט דאך אז איך האב נישט געוואלט, איך בין געקומען דיר צו זאגן. מאטקע האט געקלערט א מינוט, מיטאמאל האט זיך זיין קול געענדערט, מילדער געווארן, שטיל און סודות'דיג. סוף פון קאסעט פֿיר.